א גוטן ערב שבת קודש פרשת בוא. איך מוז מאכן אן עמורדזשענסי אויף נײַן וואן וואן וועגן דרײַ זאכן, קודם כל וואס ס'גייט געשעהן א שניי, ס'וועט מסתם נישט זיין קיין חדר, ס'איז פרייטאג, די קינדער וועלן גיין אין מקווה, זיי וועלן זיך אנווארעמען דארט, די חזירים וועלן זיצן און ווארטן אויף זיי דארט. און וויל איך ענק בעטן, ווען ס'איז נישט דא קיין חדר, דארף די טאטע און די מאמע זיין משגיח. על פי הלכה דארף ער איבערלאזן זיין גאנצע ארבעט און וואטשען זיינע קינדער. אזוי ער שיקט זיי אין חדר איז די רבי משגיח. סאו איך וויל יעדן בעטן, עס איז א שלעכטע פרייטאג, ס'גייט זיין זייער נישט גוט, שבת אינדערפרי גייט זיין די זעלבע, ס'גייט זיין שלעכט, א שבת אינדערפרי דארף מען יעדן שבת וואטשען די קינדער ווייל ס'איז נישט דא קיין חדר, אבער. דעם פרייטאג גייט זיין א דיזעסטער און וואטש יור טשילדרען. די מקוואות וועלן זיין אפן און די חזירים וועלן זיין גרייט. די צווייטע זאך וויל איך ענק זאגן אז איך מאך דא דעם עמורדזשענסי ווייל איך וויל אז יעדער זאל קומען און צוהעלפן איינצוזעצן דעם משה טורנער. דער מענטש איז א חזיר א מנוול. ס'איז געווען מענטשן רבנים וואס האבן גע'עסקנ'ט פאר אים אז מ'זאל אים ארויסלאזן און מ'זאל אים נישט געבן קיין תפיסה. מ'האט אים ארויסגעלאזט אויף פראבעישן און ער האט ווייעלעיטעד די פראבעישן. כ'בעט יעדן איינעם, דעם דינסטאג גייט זיין זיין הירינג, דינסטאג בשלח איז ווען מ'זאגט פרשת המן, זאלט איר געדענקען ס'איז אזוי וויכטיג ווי מתפלל צו זיין אויף די פרנסה, צו נעמען אזא חזיר און אים אראפרוימען פון די סטריט. סאו איך בעט יעדן, דעם זיבעטן דזשעניוערי, ו' שבט, דינסטאג פרשת בשלח, נײַן דרײַסיק זאל יעדער קומען צו ניו סיטי אין קאורט. דאס דריי מיר אן א גאנצע שטאט. אז יעדער זאל אויפקאלן דעם דזשאדזש מיטן דיסטריקט אטוירני און זאגן דער חזיר טאר נישט זיין אין די גאס. כ'האב אויך געוואלט זאגן מיט דעם וואס מען שלאגט זיך מיט דעם חזיר ווייזט מען פאר די גאווערמענט אז אונז זעמער זייער נישט צופרידן פון טויבענפעלד אויך נישט ווייל ביי די צייטונגען געבן מיר דאס איין און די פאליטישאנס הייבן אן צו זעהן אז דער עולם מאכט א רעזיסטענס זיי האבן געמיינט דער רויטער חזיר דוד דער מנוול דוד טווערסקי ער פירט די גאנצע שטאט אבער ניין זיי זעהן שוין ס'איז דא אנדערע מענטשן וואס האלטן אנדערש. און אונז האמיר די אלע חזירים אויף די סטריט, עס איז א מורא'דיגער מאוו פארווערד קעגן די אלע חזירים, סאו יעצט עטס האטס א ברירה, עטס ווילטס מאכן חוזק פון מיר, מאכט עטס חוזק פון ענקערע קינדער און פון ענקערע אייניקלעך, און אז עטס ווילט צוהעלפן זאלט עטס אלע קומען, מיר דארפן דארט זיין מסתמא א האלבע שעה א שעה. און דער דזשאדזש וועט זעהן דעט ווי ער ריעלי נאט אינטערעסטעט אז דוד'ל טווערסקי און דעם שייגעץ דעם גרויסן מגיד שיעור וואס ער הייסט שלעזינגער, ישראל דוד שלעזינגער, מיט דעם אנדערן שייגעץ דארטן ווי הייסט ער אברהם יעקב האראוויץ, די אלע זענען אבסאלוט פון היינט נאר אן, און אונז ווייזט מען דאס יעצט פאר די גאווערמענט מיט דעם וואס מען קומט פארווארד, מען האט געטיילט צעטלעך א גאנצע וואך אין מאנסי ביי אלע גרויסע שאפינג סענטערס אז די חברה מוזן זיין אף די סטריט. יעצט, כ'וויל געבן א טיילווייז ליסטע פון די חזירים פון די אידישע וואס זענען דא צו קומען אין קאורט דזשעניוערי און פעברוערי. יעדער זאל האלטן די דעיט. די קאורט איז אין קינגס קאונטי סופרים קאורט, ס'איז טרי טווענטי דזשעי סטריט אין ברוקלין. איז אזוי, דער ערשטער. גייט קומען דעם זיבעטן דזשעניוערי, ער הייסט אמיל אבראמאוו, יעצט ער איז מסתם נישט קיין היימישער איך קען אים נישט נאר איך זעה אז ער האט גערעיפט א מיידל און ער גייט זיין אין קאורט, ער האט אבער א אידישן נאמען, דאס איז די דזשעניוערי די סעווענט. דזשעניוערי די טענט איז אברומי רובין, קינגס קאונטי סופרים קאורט, טרי טווענטי דזשעי סטריט, פארט פיפטי, ער געטרייעט צו געבן א ברייב פאר וועבערמאנ'ס, וויקטים, פינף הונדערט טויזענט דאלער, ער גייט יעצט נישט האבן אזא סוויטהארט דיעל ווי ער האט געמיינט מיט טשארלס היינס, ער איז דעם צענטן, דעם צענטן איז דא נאך איינער, ליילעס אבראמאוו, פריער האב איך געזאגט אימיל אבראמאוו, און דא איז ליילעס, ער, כ'ווייס נישט, ער האט אויכעט עפעס געטוהן סעקשועל אביוז און מען גייט אים יעצט סענטענסן, ער האט מודה געווען. דעם פערצענטן איז ציפורה שרייבער, איך ווייס נישט באמת וואס זי האט געטוהן נאר עפעס זעה איך אז ס'איז געווען פיזיקל אינדזשעריס, וויטנעס אינטימידעישאן, ס'איז די ריכטיגע סחורה, ס'איז אזוי אונזער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. ציפורה שרייבער דעם פערצענטן דזשעניוערי. דעם פיפצענטן איז מיילעך שניצלער, ער איז פארט טווענטי, אסאולט פאורינג בליעטש אין נחום ראזענבערג'ס אויגן, דאס איז דער פופצנטער. דער זעכצנטער איז חיים פיינהענדלער. ער האט געטון אראל און עינעל סעקס מיט א יונגל. דער דרײַ און צוואַנציקסטער איז ברוך מרדכי לעבאוויטש. ער, ווייסט מען וואס ער האט געטון, טויזענטער קינדער מאלעסטעד. און מען גייט אנהייבן א ריטרייעל. מ'עט זעהן צו זיין לויער וועט זיין פיניש. דער דערשאוויץ וועט טאנצן ווי א ווילדער. ער טאנצן, טאמסן האט אים געמאכט טאנצן. עניוועי. דעם זיבן און צוואַנציקסטן איז דא דוד וועבער. ער האט אסאולט איינעם מיט א וועפן. דעם נײַן און צוואַנציקסטן איז דא איינער דוד צימער. ער האט גערעיפט א מיידל יארן צוריק און ער האט גענומען א פיקטשער פון אן אנדער מיידל, ער האט א אי פעלעני און יעצט האט מען ריפארטעט די טשארדזשעס און ענדליך מען האט אים אויפגעפיקט און ער גייט שטיין פאר א הירינג דאס איז אין דזשעניוערי, אין דזשעניוערי איז דא נײַן קעיסעס און אלעס איז אינוואלווד ביי דעם סעקשועל אביוז און אויך פון די היימישע גוים'ס קעיסעס לייג איך נישט ארויף דאס אינטערעסירט אונז נישט, אין פעברוארי איז דא אזוי. יואל מאליק איז דעם פערדן פעברוארי, וואס ער האט געטון איז האט מאלעסטעד אסאך תלמידים, דעם פיפטן איז דא דערעק קליינבוים ער האט גערעיפט איינעם, נאך איינער דעם פיפטן איז מאיר צימער, טעמפערינג וויט עווידענס, היינט רופט מען שוין פאר דעם אויך אריין, טעמפערינג וויט עווידענס, נאכדעם איז דא אזוי דער זעקסטער איז שמואל מאסקאוויטש ער מען האט אים אקיוזד אז ער האט געטאטשט זיין אייגן קינד, דעם זיבעטן איז דא אלעקסענדער רעגאלסקי א בי פעלעני, קרימינעל סעקס עקט, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ער האט געטון, ס'זעט אויס א אידישער נאמען. נאכדעם איז דא אזוי, דעם אכצעטן איז דא יואל פישער, ער האט גערעיפט איינעם. און דעם זעקס און צוואנציגסטן איז דא מנחם מענדל דייטש, ווי שטארק א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ער זאל זיין, צו נאמבער וואן, צו נאמבער טו, צו נאמבער טרי, ער איז דער וואס האט אין בעלז גערעיפט דריי קינדער, איינס איז באבע ברוכ'ס אן אייניקל. און צוויי זענען געקומען פאראויס, מען האט אים איינגעזעצט, ער האט באקומען זיינע זעקס חדשים דאכט זיך מיר איז עס געווען, אבער ער בלייבט רעדזשיסטערד פאר סעקס אפענדער פאר די רעסט אוו היז לייף. איך בעט יעדן איינעם מ'זאל קומען און מ'זאל צוהעלפן ווייל ס'איז זייער וויכטיג יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב אין אמת'ן. שוין גערעדט די וואך מיין שיעור, כ'האב שוין נישט געוואלט רעדן מער, נאר וואס ס'איז געשען אזא וויכטיגע זאך וואס איך וויל דערפון רעדן, כ'האלט אז יעדער דארף וויסן. אפאר וואכן צוריק האב איך געזאגט אז אין מענדעלע חזר אמסטערדאמער מקווה איז דא עפעס אזא גלאז מ'קען נישט דורכזען ווייל ס'איז צו הויעך, דער וואס האט עס מיר פארציילט האט עס מיר פארציילט, איך בין זיך געגאנגען נאכפרעגן מיט די באלאניטס מיט די קוקערנס און זיי זאגן ס'איז א פראבלעם, ווייל כ'האב געקלערט אפשר גייען זיי אראפ מיט די סטעפס, ווייסטעך מ'קען נישט וויסן. דער סוף איז געווען אז זיי האבן מודה געווען זיי קענען נישט זעהן, איך האב עס אבער געזאגט אזוי אלס אין הוה אמינא פארעם, יעצט סאטמאר זעהט דאך שוין אז מען קען היינט נישט פאפן דעם ציבור, ווייל אויסער אידן דעם בלאט און דעם נייעסבאריכט ליינט מען שוין היינט אנדערע זאכן אויך, יונגעלייט זענען שוין זייער אויפגעקלערט היינט ברוך השם. בקיצור האב איך עס אבער געזאגט אזוי כאילו ס'איז אזא ספק. און כ'האב נישט געגלייבט די יונגעלייט האבן אנגעהויבן צו פרעשורן, העי, דער נחום ראזנבערג זאגט עפעס, ער איז דאך נישט א גאסן יונג, עפעס ווייסט ער, ווען ער זאגט זאגט ער. איז געווען היינט דאנערשטאג, דאנערשטאג פרשת בא, געווען א מיטינג פון אלע באלאניטס פון אלע קוקערנס, מ'האט זיי גערופן צו די רבנים, כ'הער ס'איז געווען צוועלף אדער דרייצן קוקערנס, און בקיצור, און מ'האט זיי געפרעגט וואס איז וועגן דעם אראפקוקן דארטן דורך דעם הויעכן גלאז וואס מ'האט געלייגט, האבן זיי אלע מודה געווען זיי זעען נישט, ס'איז אמת זיי זעען נישט נאר א קוקער, מ'באצאלט איר די געלט, זי טוט וואס מ'באצאלט איר פאר. ס'איז אנבעליוועבל די פאלשקייט פון כלל ישראל, איך הייב שוין אן צו פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער איז פאלש געווען צו אונז אויכעט די גאנצע צייט. ס'איז דאך השם צילך, דער אייבערשטער ווי דיין שאטן, אז דו ביסט פרייליך, דער אייבערשטער פרייליך, אז דו דינסט דעם אייבערשטן מיט פאלשקייט, וועט ער דיר צוריק דינען מיט פאלשקייט, קענען קומען צוועלף צו דרייצן וויליאמסבורגער ווייבלעך און נישט אויסזאגן דעם אמת? עניוועי רבותי עטס האטס זיך נישט צו טון, עטס ווייסטס זיך ס'איז אלץ נחום ראזענבערג'ס מעשה, ס'איז ליידער אזא ווייטאג. עניוועי, מען האט זיי געפרעגט צו ס'איז אמת וואס נחום ראזענבערג זאגט אז מען קען נישט זעהן די האר, זאגן זיי קלאר אז מען קען נישט זעהן ווייל עפעס א גרויסער גביר האט געברענגט פון איטאליע צו פון ווי האט ער געברענגט שווארצע מארבל און מען קען טאקע נישט זעהן. איך זאג ענק, איך מאך מקווה'ס יארן, איך קען יעדן לופהאול אין די מקווה'ס, זיי וואונדערן זיך. וויאזוי נחום ראזנבערג ווייסט עס, נחום ראזנבערג איז קיין טוקערין ביי קיין פרוי נישט געווען. זיי זאגן זיי קענען נישט זעהן, נאר איך האב געזאגט אז שווארצע האר זעהט מען יא און בלאנדע נישט, טענה'ן זיי זיי זענען גענוג הויך אז זיי זעהן נישט קיין שווארצע אויך נישט, זיי זעהן נישט קיין חילוק שוין. זענען הויעך, זיי שטייען ווייט אוועק פון וואסער, זיי בייגן זיך נישט אראפ. ממש די אלע פרויען וואס זיי טובל'ן זיך יענע מקווה זענען א שאלה פון א נידה דאורייתא. דאס האבן מיר גערעדט די וואך א גאנצן שיעור. דאס וואס אידן האבן אפגעהיטן נדות, און ווער ס'היט נישט אפ נדות דער זוהר זאגט ס'נישט דא נאך אזא רע אזא שלעכטקייט וואס א פרוי איז ממשיך אויף זיך און אירע קינדער. עניוועי, ס'ממש ס'ווערט שרעקליכער די מצב פון פון וואך צו וואך. נאכדעם האט איינער געפרעגט איז וויפיל פרויען גייען שוין אזוי מיט ביי-האר ווייל איך האב דאך געזאגט אויפן האטליין ס'אינטערעסאנט אלע האבן אויסגעהערט דעם האטליין זיי האבן געקענט אלע פונקטן ווי איך האב געזאגט אינעם האטליין מילא ווען א פרוי גייט נישט מיט ביי-האר אקעי מ'זעהט דער קאפ איז אראפ אינגאנצן ווייסט מען זי גע'טובל'ט. אבער אז ס'איז דא ביי-האר זעהט מען דאך נישט. פרעגן זיי וויפיל פרויען גייען מיט ביי-האר. רבותי, יעצט גיי איך ענק נישט זאגן וויפיל זיי האבן גענטפערט. די נאמבער איז אזוי הויעך, וואס טאמער איז פופציג פראצענט אמת, רבותי, איז סאטמארער רבי זכר צדיק וקדוש לברכה אין בענקראפסי. ער האט איבערגעלאזט איין דור, אונזער דור, צו אונזערע עלטערנס דור, און דאס איז עס? ס'איז א שאנדע וואס גייט פאר מיט אידישע ווייבלעך. די סאטמארע ווייבלעך, נאר וואס? יעדער האט מורא ארויסצוזאגן דעם אמת? פארוואס זאל נישט יעדער אויף רעדן פון דעם? איך פארשטיי נישט. אה, ווייל ס'איז נישט צניעות'דיג? אה, ווייל דער בחור וועט ווערן נתחמם אז ער וועט הערן אז זיין מאמע גייט מיט ביי-האר? אה, לצים. אז הערשל קלאר איז א משוגענער, א פעסי, און אז עטץ האט עהם געלאזט פירן, אזא פנים טראגט עטץ היינט? ס'איז א אנבעליוועבל דזשאוק. איך זאג ענק רבותי, איך קען ענק נישט נאכזאגן דעם נאמבער, ווייל ווען איך זאג ענק נאך דעם נאמבער, איך מיין אז די דער טעלעפאן, ער פלאצט. עניוועי, כ'האב געוואלט פרעגן שלמה הערצאג, זאג מיר שלמה, דו לערנסט די מיידלעך אין סקול אז מ'זאל, נישט דו, די טיטשערס לערנען אז מ'זאל זיך אפשערן צו נישט אפשערן, כ'מיין אויב מ'לערנט שוין נישט וואס די רבי האט אונז אריינגעלייגט די יסודות, שפאר צו בית רחל, שיק שוין די מיידלעך אפישעלי אויף בית יעקב צו אין פאבליק סקול, אזוי הארב זענען די זאכן, כ'מיין יעדער ווייסט עס. איך פלאג מיך גאנץ גענוג מיט שידוכים מיט מיינע קינדער, האב איך געהאט יעצט א רב'ס א טאכטער אין ארץ ישראל, זייער געוואלט מיין זון, נאך אלעמען געט זי א זאג איך בין א בית יעקב מיידל איך שער מיך נישט אפ, האב איך געזאגט האסטו מיר געדארפט זאגן גראד פון אנפאנג וואלט איך נישט אנגעברענגט מיין צייט, איך? ווייסט ווער איך בין? איך בין די מהר"ם א"ש זיין אייניקל, די מהר"ם א"ש האט אמאל געשריגן הויעך, חתם סופר האט געזאגט ווען א פרוי גייט מיט ביי האר זאל זי וויסן די קינדער זענען ספק בן הנידה. וועגן דעם אז מען קען נישט גוט נאכקוקן די טבילה, דאס קעמען, למעשה דער חתם סופר האט געהייסן ער שרייבט אין תשובה מ'זאל זיך טובל'ן מיט א סבכה, מיט א נעץ, איך ביי יעדן איינעם האב איך א נעץ, אין אלע מקוואות וואו איך בוי לייג איך אריין אזא נעץ. א נעץ איז א לעכעריג שווארץ טיכל, זעט מען ארויס די שווארצע קאליר, אוודאי נישט אין די מקווה וואס די טיילס זענען שווארץ, מען האט געברענגט ספעשל שטיינער, אבער נארמאל ווען ס'איז שיין ליכטיג קען מען עס זען, און זעט מען צו ס'איז אונטערן וואסער צו נישט. ביי אונז האט מען עס קיינמאל נישט גענוצט ווייל ביי אונז ווער איז דען געגאנגען מיט מיט ביי-האר? ס'איז דאך אנבעליוועבל, די רבי האט נישט געהאט וויכטיגערס צו טוהן נאר יעדן יום כיפור ביינאכט כל נדרי זאגן ביי-האר איז ביי-האר? ס'איז אנבעליוועבל די זאך! די רבי האט געשריבן אין זיינע חידושי תורה אז ביי-האר איז מעכב די גאולה. כ'האב געהערט אמאל פון מונקאטשער רב האט ער פארציילט פונעם היינטיגן ער האט געלערנט ביי ר' מרדכי גיפטער אין טעלז. איינמאל איז דער דער טעלזער ראש ישיבה געקומען אים וויזיטן דא אין בארא פארק, ער איז געווען פארנומען מיט איינעם, האט טעלזער רב ארויסגענומען א ספר און ער האט געזען אז ביי-האר איז מעכב די גאולה. ווען ער איז אריינגעגאנגען צום מונקאטשער פרעגט ער אים וואס איז דאס ביי-האר, כ'האב געזען ס'איז מעכב די גאולה, זאגט ער וואו האסט געזען אין הייליגן ספר פון דברי יואל, זאגט ער יא, זאגט ער וואס איז דאס ביי-האר, זיי ווייסן אינגאנצן נישט וואס דאס איז, אבער ביי אונז איז דאס געווען איסורי נדות און כריתות. און ווי דאס אז מען זאל דאס לערנען די בית רחל מיידלעך, צו די כלה מיידלעך. איך געדענק מיט יארן צוריק איז געווען א ווייבל, זי האט געהייסן ברעכער, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז נישט קיין לשון הרע נעבעך, מען דארף זיך לערנען פון דעם, זי איז געגאנגען קויפן א קאוט אין מאנהעטן, און אין עלעוועיטער האט זיך געוואלט דער עלעוועיטער מען מזנה זיין מיט איר, האט זי נישט געלאזט, זי האט זיך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם. און ער האט נאכדעם קאנפעסט אין קאורט ער האט אנגעהויבן צו שטעכן ער האט געזען ס'קומט בלוט אבער האט ער געזאגט איך וועל ארויסנעמען די מעסער ס'וועט דיר נישט בלוטן באט לאמיך מיט דיר מזנה זיין האט זי געזאגט נאו וועי און זי האט זיך געפייט נאכדעם אז זי האט שוין געהאט די מעסער אלל די וועי אין בויך אזוי האט ער אליין קאנפעסט. דאס ווייבל איז געשטארבן אויף קידוש השם, זי האט זיך מוסר נפש געווען פארן באשעפער, ס'איז געקומען אבער למעשה זי צו באגראבן האט די חברה קדישא געזאגט אונז האמיר א תקנה מיט ביי-האר באגראבט מען נישט אין סאטמאר, יעדער איז ביזי אז דער און דער וואס איז געפארן מאכן דארט די מאשרומס דער וואלאווער רב יא ער איז א קידוש השם קידוש השם. א גוי ווען ער געט א טשויס פאר א איד און ער זאגט אים הער אויס טאמער דו וועסט דיך שמד'ן וועל איך דיר גארנישט טוהן דעמאלטס איז עס א קידוש השם טאמער דער גוי האט דיך סתם אויסגעשאסן ווייל דו ביסט א איד הגם אין רמב"ם איז עפעס אזוי מדייק און מ'איז מדייק אין לשון אבער נישט יעדער האלט אזוי. אונזער הייליגער רבי דער סאטמארער רבי זכר צדיק לברכה האט געהייסן מען זאל זאגן נאך די קדושים פון די מלחמה קדיש, דער בעלזער רב רבי אהרעלע האט געהייסן אז נישט ער האט געזאגט זיי זענען קדושים. נישט יעדער איינער איז מודה אז מען איז א קדוש טאמער מען געט אים נישט קיין טשענס, דאס ווייבל ברעכער איז באמת געווען א קדוש. פון דעסטוועגן דאך האט מען זי נישט געוואלט לייגן אין בית החיים, ווייל זי האט געהאט אן אנדערע זאך וואס אונז האמיר נישט אגריעט מיט. יעצט, דעם רב, דעם ברך משה'ס טאכטער, חייקל, האט מען אויכעט זיך ארומגעשלאגן מען זאל זי נישט לייגן אין סאטמארער בית החיים, ווייל מען האט געזאגט זי האט געהאט ביי-האר. דאס איז מענדעלע, דעם חדר מענדל אמסטערדאמער שוויגער. נאר דער ברך משה האט דאך געטון וואס ער האט געוואלט, ער האט געהאט די גאנצע תורה מיטן רבונו של עולם פארפאקט, חס ושלום. האט ער געמאכט זיכער מען האט זי יא געלייגט, און איך מיין אז ביי ברעכער איז געווען פון אים גרויס השעיר און משיגה, טאט רח האט ערלעדיגט מען זאל זי יא לייגן אין סאטמאר. צו שרייען דער וואלאווער רב'ס זון וואס ער איז געהארגט געווארן איז א קדוש א קדוש מיינסט ער איז א קדוש ער איז געגאנגען געבן א הכשר אויף מאשרומס וועגן דעם ווערט ער א קדוש די גוי'ס זענען געקומען זאגן אויב דו שמד'סט דיך שיס איך דיך נישט ס'איז דא אין דעם אסאך שיטות ווען מ'הייסט א קדוש על כל פנים און בכלל ווי איז ער אריינגעקומען אין בית חבד? זאג מיר מ'האט דיך נישט אויסגעלערנט אין וואלאווער רב אז חבד ביי אונז איז חזיר טריפה, נישט ביי מיר, נישט ביי נחום ראזענבערג, אבער אין די שיטה מיט די אלע זאכן וואס זיי האבן מיך געלערנט אז דער קלאצענבורגער גלח און דער טיפש דער בעלזער רב מיט די אלע זאכן איז דער חבד געווען פונקט אזוי טריפה, ווי ביסטו געגאנגען דארטן לערנען? ווי? ער הייסט דער קדוש וואס איז געשטארבן אויף קידוש השם? הער א מעשה. און אויף די ברעכער האט מען זיך געישוב'ט צו מ'קען זי גאר לייגן מיט ערליכע אידן. כ'ווייס וואס דא טוט זיך. סא למעשה ביי אונז זאלט איר וויסן אידישע טעכטער, סאטמארע תלמידות, ביי אונז איז בייהאר האט דער רבי געשריגן בייהאר, אלע צרות קומען פון דעם. איינמאל האט ר' בערל פרידמאן דערציילט אז ער האט געפרעגט דעם רעבן, ער האט אזוי נישט געוואלט רעדן אפן אבער געפרעגט דעם רעבן רעבע וואס וועט זיין נאכדעם ווען דער רעבע וועט אוועקגיין, דער רבי האט געזאגט זיי נישט באזארגט איך האב אלעס געשריבן וואס איך וויל אין אלע מיינע תורות שטייט אלעס ווער ס'וועט וועלן וועט וויסן וואס דער אמת איז. ווער דער גדול הדור איז זאגט דער רבי דאס איז נישט מיין דעפארטמענט קען זיין א גדול הדור און אפפירן דעם עולם קוקטס שטערנבוך ער איז א גדול הדור א גאון הגאונים ער פירט אפ כלל ישראל. אונז האמיר געמאכט א גרויסן טעות אונז האמיר געדארפט נעמען דעם ברך משה און בעטן ער זאל מבטל זיין איינמאל פאר אלעמאל חס ושלום די גאנצע עשרת הדיברות ער וואלט עס געטוהן. און יעצט דארף מען דאס בעטן שטערנבוך ער איז נאך פון די לעצטע גדולי הדור וואס זיי קענען דאס טון. אזאלעכע לצים וואס דער דור איז רשעים ארערים גראבט אויף טויטע פאר זיין אייגען אינטערעסע. ווען דער ליבאוויטשער איז אוועק האט דער ליבאוויטשער איבערגעלאזט א שיינעם סטעיטמענט יעדער האט דעמאלטס געשריגן יוי איז א ש זייער נישט קיין איידעלע סטעיטמענט ליבאוויטשער רבי'ן האט מען געפרעגט וועם לאזט אונז איבער האט ער געזאגט אזוי וועסט האבן א פראבלעם מיט א ביזנעס, וועסטו גיין צו צוויי גוטע אקאונטענטס, וועסט האבן וועלן איבערנעמען א הויז, וועסטו גיין צו צוויי גוטע לויערס וועסטו נאכפרעגן, וועסט האבן א פראבלעם מיט מעדיקל וועסטו גיין צו צוויי גוטע דאקטוירים. דו ווייסט נישט ווי קלוג דער מענטש איז געווען, ער האט געמאכט א חשבון ווער ווייסט עט די ענד אוו די דעי ווער ס'עט זיצן נאך אויף מיין סיעט, און ער עט נאך אפפירן דעם גאנצן עולם. אונז האמיר ארויפגעזעצט אזא ברך משה, אלעס וואס דער רבי האט אונז געלערנט האט ער געטון פארקערט, און היינט זיצט אהרן. און זלמן לייב, און נעקסטן דזשענערעישאן גייט זיצן מענדעלע חזיר. יעצט מענדעלע קען מאכן א מקוה ער האט נישט קיין פראבלעם מיט בייהאר ער האט נישט קיין קיינמאל נישט געלערנט דעם רעבינ'ס תורות זיי ווייסן נישט וואס דער רבי האט פארלאנגט זענען געווען שונאים בלוט שונאים פאר דעם אלטן איד זענען קיינמאל נישט געקומען אויך נישט משה ברוך זאגט ווי איך האב זיי געציפט פירען בשעת מתן תורה זענען זיי נישט דארט געווען. איך וויל בעטן נאכאמאל אלע מאמעס זאלן רעדן מיט זייערע קינדער, עטס זענטס נאך פון דעם אלטן חדר, עטס האטס נאך געזען דעם ערליכן איד דעם רעבן, און עטס זאלטס רעדן צו ענקערע קינדער נישט מיט כעס, נישט מיט שעלטעריי, שיין, מיט איידל, עטס זאלטס וויסן דאס איז ביי אונז יסוד היסודות, א פרוי וואס זי האט צאמגעקניפט צוויי האר איז עס א חציצה, און גיי נעם דיך קעמען די האר, גיי נעם דיך עס קעמען. כ'האב די וואך פונקט גערעדט וועגן די אשה נידות מיט חציצות, און חציצה מאכט א פרוי א נידה, ווען איך וואלט געווען א רבי וואלט מען געזאגט כ'האב אפן רוח הקודש, כ'האב נישט רוח הקודש, איך ארבעט שוין פיר וואכן מברר צו זיין וואס ס'גייט דא פאר אין די סאטמארע מקווה, ממילא האב איך שוין גערעדט דערפון, און איך וויל ענק זאגן יעצט נאך א זאך, ביי די אסיפה האט מען אויך גערעדט פארוואס מ'מאכט נישט גרויסע ספאטלייטס, איך מאך אין העכער יעדע מקווה א ספאטלייט. האבן אנגעהויבן די משוגעים צו זאגן אז אזוי ווי די פרויען קומען דאך מיט לאנגע האר שעמען זיי זיך אז מען זאל זיי זען. פארשטיין, די קוקערין זעט נישט ווי לאנג דיינע האר זענען, טאמער זעט זי דאס נישט איז זי נישט קיין קוקערין, דעמאלטס איז א שאד פאר אונז אונז זאל מיר האלטן דארט א קוקערין, ס'איז ממש א שאד, דאס איז דאך סתם אויסריידן אויסצורייסן די תורה, דעטס אלל איטס אלל אבאוט, בעט מען אז מען זאל מאכן גרעסערע ספאטלייטס, זאגן די פרויען דאס וועט נישט ארבעטן. ניין דאס וועט נישט ארבעטן. עניוועי. צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, מען האט געזען ס'איז צרות, די ווייבלעך די קוקערנס האבן געזאגט זיי זעען טאקע נישט, האט זיך אויפגעשטעלט איינער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, קודם ווייס איך די גאנצע זאך איז א ליגן, דאס איז מיין אייגענע געבאקענע מעשה, נאר עטס וועטס הערן אז ס'איז אמת, האט זיך אויפגעשטעלט און דאס איז איינס וואס איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, און צווייטענס וואס האב איך צו זאגן דעם נאמען פון יעדן שייגעץ, יצחק ראזענבערג ימח שמו וזכרו. דער חזר איז געגאנגען און מען האט געזאגט מען דארף האבן געלט פאר די פרוי מקווה, איז בקיצור האט דער ברך משה פראבירט ווי מען צאמשאפן דאס געלט, געט ער זיך א רוף אן ווער ס'וויל זיך אינדזשויען מיטן ווייב זאל באצאלן די פרייז. אזא חזר א מנוול און ער איז א סאטמארער און זיי בויען יעצט בשותפות א גרויסן בילדינג א בית מדרש און דאס מיינט דער אייבישטער, שטעל דיר פאר דאס גייט געבן פארן אייבישטן א קרוין, אזוי זאגט מען אויף א אידישע טאכטער וואס איז זיך מטהר אין די מקווה אינדזשוימענט? דאס איז אן אינדזשוימענט? דאס טוט מען ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן. די פרוי קען גיין פונקט אזוי ווי יעדע שיקסע אין די גאס זיך אינדזשויען און מאכן זיכער זי האט נישט קיין קינדער, און אפילו מיט איר אייגענע מאן קען זי מאכן זיכער אז זי האט נישט קיין קינדער. נאר זי טוט עס נישט, ס'איז נישט קיין אינדזשוימענט ביי איר. ס'איז סיריעס ביזנעס, זי איז א הייליגע אידישע טאכטער וואס מ'האט זי אויסגעלערנט אז זי איז די אידישע מאמע, נאר זי קען פראדוצירן א אידיש קינד. גייט דער חזר און ער געט זיך א רוף אן ווער ס'וויל זיך אינדזשויען זאל באצאלן. סאו וואס איך דארף גיין יעצט דא זאגן ווער דאס איז געווען דער נייער שייגעץ וואס ער האט עס געזאגט? די זעלבע שקצים זענען ממקום אחד האבן זיי אלע געלערנט תורה ביים ברך משה. עניוועי. האט זיך אנגערופן איינער א אינגערמאן און ער האט געזאגט אזוי. היות איך קום יעצט אין שליחות פון מענדעלע דעם רב. דער רב, מ'האט אים אויסגערופן ביים הספד אין בארא פארק פון דעם שפיצער האט מען אויסגערופן הרב הגאון הצדיק סאטמארער רב שליט"א. אה, הרב הגאון, ס'איז נישט א רב, ס'איז נישט קיין גאון, ס'איז נישט קיין צדיק. ער איז געבוירן אין אהרן'ס בעט און אהרן האט געזאגט אז ער איז נישט פון רוב. עניוועי. ס'איז א מורא'דיגע זאך. ער האט נאכגעזאגט אז דער רב האט געזאגט היות דאס גאנצע קומט דאך נאר פון נחום ראזענבערג, אונז וויל מיר מיט פון דעם מענטש נישט הערן, אונז וויל מיר נישט מיט אים קאאפערירן, אונז האמיר מיט אים גארנישט, אלע פרויען זאלן גיין ווייטער אזוי אין מקווה, מ'גייט נישט משנה זיין גארנישט, ס'וועט זיין א טונקעלע לייט, מ'זאל נישט זען די האר, ס'איז א שווארצע מקווה, מ'קען נישט זען די בעקגראונד, און זאלן אלע זיין בן הנידות, הי דאז נאט קעיר. רבותי, דאס איז אונזער פיוטשער רעבע און אונזער היינטיגער רב, און איך וויל זאגן יעדע אידישע טאכטער, אויב דו ווייסט וואס איז גוט פאר דיר, דו זאלסט די מקווה נישט נוצן ביז מען מאכט נישט קיין שינויים, אונז האמיר שוין אסאך מקווה'ס דורכגעבראכן, איך האב א רב וואס ער שעלט מיך טאג און נאכט, ער טענה'ט אבער ער קען גארנישט טון, ער זאגט נחום ראזנבערג האט צוגעשפארט נײַנציק פראצענט פון אלע זומער מקווה'ס, ער איז ארומגעלאפן שרייען ס'איז פסול ס'איז פסול מען האט אים נאכגעשריגן אלע, יעדער האט דאך אים נאכגעשריגן, ביק, שטריק, יעדער, און וואס איז געווען דער סוף? און דער סוף איז געווען אלע מקווה'ס ניינטי פערסענט האט מען צוגעשפארט און אין די מקווה וואס איז אין וואודרידזש און סאטמאר האלט איך אז ס'איז אויך נישט אויסגעהאלטן ווייל ס'האט נישט קיין השקה און מען פארלאזט זיך אז ס'איז געווען טרוקן און מ'האט עס אנגעפילט און דאס קען זיין אז ס'איז נישט געווען טרוקן און אונטער די טיילס איז דא אייביג וואסער נאר הער אויס אז סאטמאר וויל נישט פאלגן אז ווילסט מאכן קינדער בני הנידה, איף דעטס יור עטיטוד אין לייף, קען איך אויך גארנישט טוהן. אבער די אלע אנדערע האבן געפאלגט וואס די קלויזענבורגער מקווה קאניאנגער פלעגט אים מיך ארויסרופן איך זאל עס אים מאכן, און מען האט אלעס געשטעלט ווי עס דארף צו זיין. זאגט יענער איך קען גארנישט זאגן, ש האט געוואוסט וואס ער רעדט, ענד הי פראווד דיס פוינט אלל די טיים. די זעלבע דא אויכעט, איך וויל ענק זאגן רבותי מען טאר די מקווה נישט ניצן ביז מ'וועט פייטן און מ'וועט פראוון די פוינט און מ'וועט עס טשענדזשען, און איך האב שוין לאנג געזאגט מען נעמט אריין א פרוי א באלאנית, א פרוי מוז דורך גיין א קורס, אין ארץ ישראל איז דא א ספעשל קורס, איך פלעג אמאל נעמען א פרוי וואס איז געקומען אלץ געבן דא קורסעס פאר די באלאנית און זי איז שוין געשטארבן, אבער ס'איז דא אנדערע, ועד הארצי האט בוקס, ועד הארצי האט מחנכים פאר דעם, פרויען מחנכת. דא, נעמט א פרוי, זי האט נישט וואס צו טון מיטן טאג, קומט צו ווערן א באלאנית. איך האב ארויסגעווארפן צענדליגע באלאניטס אויך, זענען געווען אלט און נערוועז, זיי האבן געווארט דא ווארטן אויפן אלטן באטשי זאל אהיימקומען עסן דעם סאפער, זיי האבן זיך געאיילט. רבותי איים טעלינג יו, דאס גייט ווייטער אזוי אן, איז אזוי, פלייש כשר'ס האבן מיר נישט, מ'האמיר אהרן'ס מאסקאווע דאק, אדער זלמן לייב'ס צימעס א גיטן, מ'האמיר שוין נישט קיין מקווה'ס אויך נישט קיין כשר, נו ווי וועמיר אונז אנקומען? און שלמה הערצל איך פארשטיי נישט אז דו האסט געקענט שטעלן א מחנך נחמיה וועבערמאן פאר די אידישע טעכטער קענסטו נישט שטעלן א נארמאלן ערליכן מחנך א מחנכת א פרוי זאל לערנען וועגן דעם ענין פון ביי האר ס'איז נישט קיין ניבול פה ווען ס'איז ניבול פה דעמאלט זאלסטו נעמען דעם רעבין און זאלסט אים אנפארבן זיין מצבה שווארץ דעם דברי יואל איך האלט דאך אז אלע מענטשן וואס האבן זיך נישט אויפגעפירט ערליך דארף מען זיי אנפארבן שווארץ יעדער זאל וויסן. ווייל אונזער הייליגער רבי געזעסן, ווייסט ווען? יום כיפור ביינאכט כל נדרי, ווען א איד האט נישט אינזין א פרוי און ער האט נישט אינזין קיין האר, האט ער אונז געזאגט, רבותי ביי האר איז וויי האר. דער רבי פלעגט אריינגיין צו יולדות אויכעט, ער פלעגט אריינגיין געוואלט זען צו ס'דא איין בעט צו צוויי. אסאך מאל האבן מיר אידן פארציילט, דער רבי האט א קוק געטאן אז ער האט געזען די פרוי איז אויפגעדעקט דאס טיכל, ווייסט דאך א פרוי ליגט אין בעט איז זיך אויפגעדעקט דאס טיכל, דער איד איז געקומען אמאל מיט א קוויטל און ער האט געזאגט רבי דאס און דאס און. זאגט אים דער רבי דיין פרוי גייט מיט ביי האר. און דער איד האט געמיינט אז דער רבי איז א בעל רוח הקודש, זאגט דער רבי איך בין נישט קיין בעל רוח הקודש איך האב עס געזעהן, נאר דעמאלטס איז נישט געווען די פלאץ דיר עס צו זאגן, אבער דו ברויכסט גארנישט פון מיר בין איך נישט קיין וואוילער יונג, ווי האט דיין רבי געזאגט, אין א טאג וואס יענער פאסט דער גביר, וועסטו ביי אים נישט באקומען געלט, דארפסט אים נעמען כאפן אין א טאג וואס ער האט געטון א גרויסע עבירה, און ער וויל תשובה טון. און אזוי האט אונזער הייליגער רבי געפירט א מוסד, מיר האבן שוין אינגאנצן פארגעסן טאקע וואט דער רבי סטענדס פאר, אהרן און זלמן לייב קריגן זיך ארום, דאס ברעכט אונטער גאנץ סאטמאר, און דאס גאנצע אידישקייט וואס דער רבי האט אונז געלערנט. ס'איז געווען אן אסיפה די וואך אין מאנסי, חיים פלאהר דער אפגעפליקטע בהמה איז אן אמעריקאנער, אהמ, יענקי דודל דענדי איז אמעריקאנער געבוירן, ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, ער כאפט נישט ווי סאטמאר פירט אים אין באד, געגאנגען, ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר, דער מענטש קען מיך נישט, איך האב נישט מיט אים, איך בין געווען גראדע פון ר' מאיר וועבערמאן'ס חשוב'סטע תלמידים. ר' מאיר האט מיר געגעבן אזא הסכמה זינט איך האב דורכגעלערנט גאנצע מקצועות אין שולחן ערוך הלכות נדרים מקוואות נאך אנדערע זאכן הלכות שבת הלכות פסח די ערעדע די א שטיקל רב דארף ער זיין דא ביי די מלאכים נאר קיין מענטש איז ער נישט אפשר א מלאך איז ער א מענטש איז ער נישט א בהמה דורך און דורך עניוועי איז ער געגאנגען און מ'האט אים געזאגט מ'גראבט טויטע האט ער געקלערט ער וועט אראפפארן ער מיינט דאך אז די חברה זוכן דעם אייבערשטן זיי זוכן ווייט נישט דעם אייבערשטן זאגט ער איך וויל אראפפארן כ'האב מיך אומקוק זיך אומגעקוקט און געזען מ'גראבט טויטע, ער קומט אהיים האט ער געזאגט ער וויל מאכן א גרויסע אסיפה אין מאנסי און ער וויל רעדן, איז ארומגעלאפן צו די רבנים, יעצט חיים שיע, דער ממזריקא דער אמת איז איך בעט אים איבער, איך זאג אייביג ער האט א פאטעריקע, ממזריקא, פאטעריקא, איך בעט אים איבער חיים שיע, איך בין דאך מחיוב איבערצובעטן, איך בין געוואויר געווארן אז ס'מוז נישט זיין ס'פון א פאטעריקע, ס'קען זיין דיינע קינדער קומען פון לעזער קעסטנבוים. נאר ווייל א נואף איז ער, און דיין שווער האט דיר אייביג געזאגט אז דו ווילסט ס'זאל דיר זיין גוט אייביג, זאלסט דיך דרייען לעבן לעזער. אזוי האט דיר דיין שווער געזאגט, כ'האב שוין אלעס געהערט. עניוועי. איז לעזער געגאנגען, און ער האט געהערט אז חיים שיע גייט אונטערשרייבן אויף דעם גרויסן פראטעסט. האט ער געזאגט, דו ביסט משוגע, דו ברעכסט מיך מיך אונטער, איך פארליר דאך דארטן געלט, איך בין דאך דער גאנצער אייגנטומער. עניוועי, די גאנצע צו וואטעווער. עניוועי, האט ער געזאגט, ווייסטו וואס, ער איז דאך א פויליש יונגל איז ער, זאגט ער, איך וועל מאכן מ'עט נישט רעדן פון די קברים גראבן, מ'עט רעדן פון גיוס בנות. זאגט חיים פלאהר, צו רעדן פון גיוס בנות איז דאך זייער גוט, דעמאלטס האב איך דאך נאך א חתימה אויכעט, ווייל ס'איז דא דער וואזנער וואס איז איינגעשטעלט ביי די אהרונים, ער וויל נישט אונטערשרייבן אויף די אסיפה, ווייל ער זאגט ער וויל נישט מ'זאל רעדן קעגן חטוטי שכבי, ווייל. רב שטערנבוך האלט דאך אז מען מעג? ס'איז מותר לכתחילה, איר כאפט נישט וואס דא איז געווארן א ספליט אין יעדע הלכה און אין אלעם, באלד וועט מען זיך נעמען דן זיין אויף לא תרצח לא תנאף זכור שמור השבת לקדשו און ס'וועט קומען א אזא הרב שטערנבוך צו כדומה איינער פון זיי און ער וועט עס מתיר זיין. שמיטה דארף מען דאך זיכער נישט מתיר זיין, כ'האב שוין געזאגט ס'איז דא דריי שיטות אין שמיטה, איין שיטה איז אז דעמאלטס ווען ס'איז נישט דא קיין יובל איז נישט דא קיין שמיטה, היינט איז נישט דא קיין יובל. צו וואס האב איך א פראבלעם מיט שמיטה? איך טענה נאר, ווילסט געבן דעם עולם צו עסן פירות שמיטה, געב זיי צו פרעסן וויפל דו ווילסט, לא יום אחד ולא חודש, ביז ס'עט ארויסגיין פון, ס'עט ארויסגיין פון סיסטעם, אבער נעם נישט דריי מאל די פרייז, זאג הער אויס, לאמיר מחליט זיין ביז יעצט, אזוי ווי חס ושלום להבדיל וואס ש"ץ האט געזאגט, ביז ש"ץ איז דא תורת משה, נאכדעם איז נישט דא מער, נאכדעם איז ש"ץ דער באלעבאס, יעצט איז די אהרונים און די זאלונים זענען באלעבאס אויף די תורה. ימח שמם ביידע. זיי האבן געמאכט א חורבן אין כלל ישראל. עניוועי. האט ער געזאגט אויב מען גייט נאר רעדן פון גיוס בנות נו גייט דאך וואזנער אויך אונטערשרייבן. איז ער געלאפן צו וואזנער און ער בעט אים א חתימה מען גייט נאר רעדן פון גיוס בנות. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ער האט נישט געכאפט זיי האבן אים אראפגעפירט אינגאנצן. דו ביסט געפארן אויף ארץ ישראל דו האסט געזען ווי מען גראבט טויטע. דו ווילסט דערציילן דאס פארן עולם קומסט אן מיט גיוס בנות האסט געזען די מיידלעך אויכעט האסט געזען ווי מען נעמט אריין די מיידלעך אין מיליטער? ס'איז אזא בהמה איך זאג ענק ס'דא אזאלעכע מענטשן זענען סתם בהמות איר קענט דיעלן מיט דעם? אן אמעריקאנער תמימות'דיגער מענטש, אמעריקען באון, מעיד אין יו עס עי און פארטיג, און ער פירט דאס אידישקייט, אידישקייט פירט ער, איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט אויב אזוי האט ער יענעם אויכעט פאר א חסיד. ס'האט זיך אנגעהויבן יעדער זיי האבן אים אויפגעקלערט אז סאטמאר פירט דיך אין דר'ערד. בקיצור די סוף איז געווען נישט געהאט קיין ברירה חיים שיע האט אויך געמוזט אונטערשרייבן אז מ'גייט רעדן קעגן די וואס מ'גראבט די טויטע. איי וואס האט ער צו טון מיט לעזער קעסטנבוים? לעזער האט אים אנגעקאלט און געזאגט דיין שווער האט געזאגט אז דו ווילסט ס'זאל דיר זיין גוט זאלסט דיך דרייען לעבן מיר. וואס וועט ער טוהן יעצט? ער קען זיך אבער נישט שלאגן מיט גאנץ סאטמאר און מאנסי. בקיצור, יעצט וועט ער פארקויפן לעזער'ן א באלאוני אז ער האט איבערגעלאזט א צוואה אזוי ווי דער אודווארער רב אז ער האט עס קיינמאל נישט אונטערגעשריבן, אדער אנדערע משוגעת'ן וואס ער וועט טוהן, די רבנים זענען גענוג קלוג פאר זיך. סאו די באדעם ליין איז, רבותי, אונז זעמער אויף גרויסע צרות, אונז מוז מיר אנהייבן אליין צו לערנען די קינדער, נישט פארלאזן זיך אויף די סקולס, די סקולס לערנט מען זנות, מען האט אויסגעלערנט א מיידל פון צוועלף יאר, אז זי זאל טוהן זנות, מ'האט אויסגעלערנט אן אנדער מיידל און זי איז שוואנגער געווארן, מ'האט זיך פארגעסן אויסצולערנען מ'דארף זיך וואטשן ווייל מ'ווערט פרעגנענט, און אזוי האט מען אויסגעלערנט נאך זעקס מיידלעך וואס רב האראוויץ האט די ליסטע, און אנדערע זיבן נעמען וואס טשארלס היינס האט געהאט די ליסטע. ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר? מאמעס וועקטס ענק אויף, וואטס העפענינג? זעמיר אונז טאקע שוין ארגער ווי די גוים? א גוי'טע ווייל זי לערנט אויס איר טאכטער, קיינער טאר דיך נישט טאטשן, מ'טאר דיך נישט רעיפן, מ'טאר דיך נישט אנרירן. וואט איז גאוינג אן? און נאכדעם וואס איז מיט דיינע טעכטער? קענסטו נישט ווייזן אז דו האסט אן אפגעגאלטן קאפ? דעס איז סאטמאר? און אויף דעם ווייל ס'איז דא אזא פראצענט וואס זיי גייען היינט מיט אייגענע האר, וויל מען נישט אז זאל נישט קומען אין מקווה, מאכט מען טונקל די לייט, מען זאל נישט זעהן, נע מ'זעהט נישט, וויאזוי זעהטסטו צו ס'איז ארויסגעשטארט א טראפ האר צו נישט, דארף נישט ארויסשטיין, האר שטארט נישט ארויס, האר ליגט אן טאפ אוו די וואדער, דאס איז שוין די חציצה, ס'מוז אראפגיין אונטערן וואסער, עניוועי. רבותי, דאס איז אן עמורדזשענסי, און איך וויל אז עטס זאלט עס הערן, עס וועט זיין יעצט אסאך צייט ווען מען וועט נישט קענען פארן מיט די קארס, עס קומט א שניי שטורעם, הערטס אויס וואס כ'האב ענק געלערנט, און מען דארף טון צו די זאך, אמאל נאך געווען דער קאטשקעווער רב די אנדערע, זיי האבן נאך עפעס האבן זיי נאך געטון פאר אידישקייט, היינט טוען זיי גארנישט ווייל זענען אין די קלאב, משה טעראריסט האט זיי געזאגט, הער אויס. אם השם אלוקיו לכו אחריו ואם הבעל קום מיט מיר. האמיר געהאט אמאל א רבי'ן ער געהייסן ר' עקיבא גלאנץ. ער געהאט אסטמע האט נישט געקענט זיין אין ניו יארק קאלטע ווינטערס. מען האט אים געזאגט פאר אויף קאליפארניע. דארט איז אים זייער גוט געווען. און אלעס וואס ער האט געטון האט מען אים נאכגעשריגן דו סאטמארער געגאנגען מיט א גארטל דו סאטמארער געהאלטן שבת דו סאטמארער. איינמאל האט ער געבויט א סוכה. די גאנצע שטאט ותהום כל העיר דער משוגענער סאטמארער סאטמאר רב האט זיך צודרייט געמאכט א סוכה ווער וואס ער האט זיך געברענגט מנהגים דארטן פון סאקמער.

ביק, מיט שטריק, מיט אלע רבנים, בסוף זענען זיי אלע געפאלן אזוי ווי די דאמינאס. און די זעלבע איז מיט טשיילד מאלעסטינג, זיי פאלן אלע אויף די נאז יעצט. איינער פרעגט דעם קאסאווער רב, נו, וואס איז געשען? האסט געהאנגען נחומ'ן אויף א היי טרי? זאגט ער, ניין, איך טריי אראפצוקריכן פונעם היי טרי, ער וויל נעבעך שוין אראפקריכן, ער איז שוין צו הויעך געקראכן. ס'איז דא א פיקטשער פון סקווערע רעבען ווי ער גייט צום בורשטינער, לא בחינם הלך הזרזיר אצל עורב, ביידע זענען זיי גרויסע שקצים. דער בוסטינער האט פארקויפט טרייפע פלייש, נאר מ'איז געקומען דער סקווערער האט עס איבערגענומען, און ער געט א הכשר דערויף, זיך געקומען צו צוטיילן, אזוי ווי עס איז געקומען דעמאלטס בלעם איז געגאנגען, ער האט געבעטן פון בלק'ן געב מיר געלט, כ'האב געהארגעט אזויפיל אידן, ער איז זיך אויך געגאנגען צו צוטיילן מיטן געלט, מ'האט אפגעהארגעט אידן, מ'האט זיי געגעבן נבילות וטריפות און קינדער שטארבן ווי די פליג. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א פיקטשער וואס דרייט זיך ארום פון די וויקלי לינק, א מורא'דיגער פיקטשער. ס'איז נישט צום גלייבן. שטייט דארטן ווי מענדעלע חזיר זאגט א הספד אויף דעם רב פון בארא פארק שפיצער, און משה פרידמאן שטייט אונטער אים. אה, איך וואלט געדארפט האבן א קלאוס אפ פון דעם, כ'האב מורא מענדעלע חזיר האט געטאטשט מוישע'ן אונטערן טיש. כ'האב אזוי מורא. ווייל נישט אומזינסט גייט משה צו מענדעלע חזיר. און מענדעלע וואלט נישט געגאנגען צו מוישע'ן, ווייל דאס איז דאך מעולם היו שונאים זה את זה, איז דאך מואב ומדין. נאך א זאך האב איך געוואלט פרעגן מענדעלע חזיר, דו ביסט אריין צו די וויטרינעס צו די זונה אין אמסטערדאם, האט זי געדימט די לייט צו די לייט איז געווען אנגעצינדן? ווי קומט דאס צו טון אזא זאך מען דימט די לייט מען זאל נישט זעהן? איי דאונט אנדערסטענד דיס, אין די מקווה זאגסטו מען זאל דימען די לייט כדי מען זאל נישט קענען זעהן צו א פרוי האט ביי האר? זאג פון ווי נעמסטו די אלע זאכן? די זונה אין אמסטערדאם האט דיך טאקע אינגאנצן משוגע געמאכט? יא, יעצט זעה איך אז מען טאר טאקע נישט גיין מיט קיין זונות. wow! דיד איט עפעקט יו? יעצט, מען דארף רעדן נאכאמאל, איך וויל רעדן בלי נדר יעדע וואך, ס'איז דא א גנב, א וועלטס גנב, ער הייסט דוב הייקינד, די גאווערמענט האט געגעבן געלט פאר ווידיאוס, און זיי ווילן עס נישט אריין לייגן, זיי מאכן יעדעס מאל א מאוומענט, מען גייט עס לייגן, מען וועט לייגן איינס און דאס איבריגע וועט מען נישט לייגן. און מסתמא אונז פארלאמער זיך אויף יענקי דאסקאל פון די שומרים, נו, איך וועל דיר זאגן, יענקי דאסקאל, איך האלט מען זאל אריין לייגן אין אלע מענער מקווה'ס און אפשר אין די פרויען מקווה'ס אויך ווידיאוס צו האבן וואס צו וואטשן. ביי יענע ווידיאוס גייסטו קיינמאל נישט זעהן גארנישט עניוועי. ס'איז אנבעליוו ווער איז יענקי דאסקאל כ'וויל וויסן האט מצליח געווען מיט אפאר טאלער איז ער שוין א גאנצער באלעבאס אויף אונז? ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר.
כ'וויל אז דער גנב דוב הייקינד זאל ארויסגעבן די אלע ווידיאוס פארן פאבליק, איך וויל עס קענען וואטשן פונקט אזוי ווי דער פאליסמען און יעדער איינער. אדער אז דו ווילסט עס מיר נישט געבן פיין, נאו פראבלעם, די פאליס זאל עס וואטשן. דזשאו לאזאר האט אפגע'גנב'עט מיליאנס אוו דאלערס וואס מ'האט געגעבן פאר פראטעקטינג טשילדרען. יענקי דאסקאל ווערט דער גאנצער באלעבאס דא? איך האלט קענסט עס געבן פאר יחיאל בראנער צו קוקן און פאר ברוך מרדכי לעבאוויטש, ס'איז דא אסאך בעסערע קוקערס ווי דו. אדער קענסט עס געבן פאר דעם גערמאן. דער גערמאן האט אפגעשטעלט אז גראס זאל נישט נעמען גרינפעלד אין תפיסה. די מענטשן זענען עפעס מאסגעבנד פאר אונז? די מענטשן האבן מיט אונז גארנישט, זיי זענען פארקערט פון אונז, זיי ווילן אז מ'זאל יעדעס קינד קענען ארומכאפען. ס'איז געווען די, א איד האט מיר פארציילט אז ער איז געגאנגען אמאל צום צעהלימער רב, ער איז געווען אנגעשטעלט אין צעהלים, האט עפעס געזוכט אין שיפלעדל פון צעהלימער רב, האט ער געטראפן א בילד ווי דער פארווערטס האט געשריבן ווי דער צעהלימער רב טובל'ט זיך מיט א קו אין מקווה און דאס הייסט חלב ישראל. פרעגט ער דעם צעהלימער רב צו וואס דארפט איר דאס האבן? זאגט ער, עס וועט קומען א צייט ווען כ'וועל דארפן אמאל געבן א דין וחשבון. אזוי ווייס איך אז כ'האב געטוהן פארן אייבערשטן, קוק וואס א בזיונות כ'האב געליטן, ס'איז אנבעליוועבל וואס א רשעות דא גייט פאר, דא גייט דאך פאר אזא מין רשעות, יעדער ווער ס'וויל טוהן פארן אייבערשטן מוז ליידן, און מען וויל אראפפירן דעם דור בידיים? כ'האב אים געזאגט, ווען סרול האגער המצרי גייט ווערן רבי גייט ער פירן טיש אין די מקווה נאקעטערהייט, יעדער גייט זיין נאקעט, און ווען מענדעלע גייט פירן טיש, און ווען מענדעלע גייט ווערן רבי, וועט ער מאכן אז אלס איז מותר, ס'איז דא דער אנדערע מענדעלע אין ארץ ישראל. ר' מוישלע'ס זון מאכט דעם שבת נאר פאר קינדער, רבותי א קוקט צו אים נאך ער איז א חזיר א פעדעפייל ער האט געלערנט אין סקווער כ'האב מיך נאכגעפרעגט יא ער האט געלערנט דא, וואטש יור טשילדרען ווייל ער איז א קולט. עטס האטס א לייק. מוז מען רעדן פון די אלע זאכן? אויב נישט איז כלל ישראל אראפ אן זייער שנעל דאון די היל און אזוי האט עס נאך דא נאך א דור צוויי וואס דעטס אלל ווי בעסיקלי ניד, נאך א דור צוויי מוז שוין משיח קומען ווייל ס'לאזט זיך שוין אויס די זעקס טויזענט יאר. און איך בעט אלע מאמעס ארבעטס מיט. לערנט ענקערע קינדער עטס קענט זיך נישט פארלאזן אויף די סקול גארנישט און פרעגטס אויך צו איינער טאטשט צו צו א טיטשער טאטשט צו צו א מנהל טאטשט צו צו א שכן צו א שוואגער צו א קאזין יאל בי סורפרייזד וואויל געוואלט זאגן מענטשן זאגן שנים מקרא ואחד תרגום ג' בשלח ס'איז זייער א פיינע סגולה די גמרא זאגט היי מאן דמפזר פירורין ווער ס'צושפרייט ברעקלעך עניא שכיח אבתריה. לויפט אים נאך דאס ארעמקייט. דער זוהר הקדוש און דער אר"י הקדוש זאגט פירורין מיינט מען זרע לבטלה, טיפע זרע. ווילסט באמת רייך ווערן? דאס קענסטו טון, די סגולה אויך, עס שטייט פון דער מן דארט און אזוי זאגט מען נאך, אבער וואטש שמירת הברית. עטס וועטס אלע רייך ווערן, קוק נאך, ר' הלל קאלאמייער האט א ספר, משכיל אל דל, דער גאנצער ספר איז געשטעלט פארוואס דער פגם הברית מאכט צרות, יסורים, מכאובים, ארעמקייט, און פארוואס טאמער מ'היט זיך אפ, האט מען פון אלעם גוטן. אבער איך געוואלט זאגן פאר די אלטע אידן וואס ענק אויסגליטשן צו ענק צוברעכן די היפס מיט דאס מיט יענץ, קיינער זאל נישט ארויסגיין דאווענען נישט פרייטאג נישט שבת, און זונטאג גייט זיין נאך א שניי, גייט זיין נאך ארגער, דאונט גאו אוט, עטס קענטס דאווענען אינדערהיים, איך האב עס אויסגעטעסט, מען קען דאווענען אינדערהיים, איך דאווען שוין זיבן אהאלב יאר אינדערהיים, ס'איז מוטב שיחלל שבת אחת, און ווי איידער ס'מיינט, ס'מיינט נישט מחלל זיין שבת. וועסט נישט דאווענען מיט מנין, נישט הערן קריאת התורה, און נאך א זאך די הצלה מעמבער וואס דארף דיך קומען אויפפיקן דארף אויך נישט מחלל שבת זיין ווען דו האסט געהאט א אדער וועי אוט, סאו לאמיר זיך צאמנעמען און נישט ארויסגיין דעם שבת. און די אינגעלייט מעגן עס אויך פרעקטיסן. כאטשיג דו ביסט יונג, ווענסטו אראפפאלן וועסט דיך אויסגליטשן, איז דיין יונגער ביין קען זיך אויך צוברעכן. שוין, זייטס אלע געזונט, האטס א גוטן שבת, כל טוב.